סאו גאד געיוו יו א דזשאב ענד ס'איז א פאליטיקעל דזשאב סאו יו מעקינג א פיו דאלערס סאו עווריבאדי איז אקעי דער נאט אקעי. כ'האב געוואלט נאר צולייגן אפאר קלייניקייטן, כ'האב גערעדט וועגן מיין פעטער ר' יודל עבער, וויל איך דערציילן, קודם כל זאלט איר וויסן אז ס'איז געווען א איד איז געקומען פון ארץ ישראל א שטיקל רב א רעבעלע, און נאך די שבעה גייט מען אין בית החיים, האבן דארטן די קינדער פון מיין פעטער געטראפן דעם רעבעלע, געקומען פון ארץ ישראל א דירעקט פלייט. און זיי וואס האסטו געהאט מיט אים מה לי ולך ולו ולהם אסמיך מה אצל דיבר אמר זיי האבן אים אמאל מבזה געווען ס'איז דאך געווען א מצוה דא מבזה צו זיין די גאנצע שיטה איז דאך געווען יעדן מבזה צו זיין ס'איז געווען א פרשה מיט א בני המן עטס געדענקטס אלע ער פילט ער האט געהאט א מורא'דיגן דורכפאל מיט אפאר זאכן ער מוז אים איבערבעטן שוין זאל אים קומען איבערבעטן מ'טוט עס ווען אבער ווען ער לעבט נאך וואלט בעסער געווען. דאן האבן זיי געטראפן נאך איינעם וואס איז אויך געקומען פון ארץ ישראל, ער איז א שטיקל רעבעלע אויכעט, ניין, ער איז א פשוטער מענטש, און ער האט געהאט עפעס מיט קינדער גרויסע צרות, ער האט נישט געוואוסט פארוואס קומט זיך אים דאס, האט ער זיך מיישב געווען אז איין טאג איז דער פעטער געגאנגען נאך געלט, האט ער אים נאכגעשריגן בני המן, דו בני המן דו, דו גייסט נאך געלט פאר די בני המן, און שטעל דיר פאר וואס מיין פעטער האט געטון, לא אמר לו ולא מידי, ער האט אים קיין ווארט נישט געענטפערט, אויך געקומען אים יעצט איבערבעטן. דער מענטש איז געווען בסך הכל א גבאי צדקה, עטס ווייסט ווי הויעך א גאבד צדקה איז? קוקטס נאך אין די גמרא מסכת בבא בתרא ווי הויעך א גאבד צדקה איז, און ער איז געווען א ערליכער אזוי ווי בנימין הצדיק, בנימין הצדיק האט זיך אמאל אויסגעמישט געלט פון פורים, און אנדערע געלטער האט ער אלעס געגעבן פאר צדקה, מיין פעטער פלעגט אסאך מאל אהיים קומען און זאגן פאר די מומע, מומע, זיי מוחל לייג צו זעכציק צענט ווייל כ'האב געקויפט א קאווע אויכעט, כאטש כ'האב געמעגט דאך קויפן א קאווע, איך דאך עוסק אינמיטן גיין נאך געלט, לייג צו זעכציק צענט ווייל דא האב איך גענומען געלט פאר א קאווע. סאו דאס איז געווען מיין פעטער, דערציילט איינער ביי די שבעה, אמאל געגאנגען איינער און האט אים אריינגעלייגט פינף דאלער און גענומען טשענדזש כאילו ער האט אים געגעבן צוואנציג דאלער, אין טעלער, האט דאך געהאט א טעלער, איז צוגעגאנגען צום פעטער האט אים געזאגט זעסט דער האט יעצט ארויסגענומען ביי דיר האט ער געגעבן גאנצע פינף דאלער האט ער ארויסגעגעבן טשענדזש פאר אים ניינצן דאלער פאר כאילו וואלט ער געגעבן א צוואנציגער, מיין פעטער מאך א שווייג עס קען זיין ס'פעלט אים אויס, סתם אזוי וואלט ער עס נישט געטון. אונז האמיר געהאט דא אידן ארום און ארום אונז וואס האבן איינגעפאקט די אלע בולשיט ארטיסטס מיט די שיטה קדושות, נישט וואס דער רבי האט געגרינדעט נאר די אייגענע, יעצט האט מען געמאכט א נייע זאך, מען גייט יעצט דעם די וואך שבת גייט מען מאכן פי פירצות הדור, איך זאג ענק אלע עטס זענטס יעדער בארעכטיגט צו קאלן די עף בי איי זאגן אז דאס איז העיט קריים, און טאמער מען וועט איינעם עפעס טוהן זאלן זיי וויסן מען זאל זיי איינזעצן. איך גיי מיך נישט שלאגן פאר ענק, ווייל ווען איך האב מיך געשלאגן פאר ענק, און איך שלאג מיך נאך יעצט, פאר מיינע עניינים, פארן נישט טאטשן קינדער, האט עטס קיינער מיר נישט צוגעהאלפן. יעדער האט געהאלטן צו טון וואס? מיט פראקן נחום ראזענבערג אין די מחילה? ניין, גאו פייט יורסעלף, מענטשן קאלן אפ מען זאל זען עפעס צו טון, זאג איך, טון? פאר ענק? היטלער זאל קומען פאר ענק טון, ער זאל ענק ווייפן אויף, עס איז ווערט מען זאל פאר ענק טון, שלמה יחזקאל מייזעלס, דעם שאפענער רב'ס זון. ער איז נעבעך א חסר דעה. ער לויפט ארום אין אלע טירן, אבער צוריק האט מען נאכגעשריגן א פרוי זי האט שיער מפיל געווען. א הונט, ס'איז א רציחה. לויפט אריין צו די פאליס, משה דוד האט שוין געזאגט א גאנצע דרשה הער איך אז די פאליס איז מיט אונז, גייטס אריין צו די פאליס און זאגטס אויב ס'איז געשען עני אינצידענט און האלט די פאליס ריספאנסיבל. אזא משה דוד, ווער איז משה דוד? משה דוד איז א דרעקיגער וואס האט געגנב'עט ביי אונז הונדערטער טויזענטער מיליאנען, זיך געבויעט פאלאצן אין קרית יואל, אונטער דעם איז זלמן לייב.

סיי ווער זענט איר, וואס האט איר מיטן עירוב, איר זענט באלעבאס אויף די שטאט, זאג איך נאכמאל, ווען יעדער דיסיידט זיי ווילן מער נישט האלטן שבת קענט עטס אויך גארנישט טון, עטס זענטס לימיטעד פיפל, עטס קענטס נישט טון, והא ראיה, דעם פסח איז געווען וואס איך האב אויף מיינע ליסטע איבער דרייסיג בחורים, דרייסיג בחורים האבן מחלל שבת געווען, זיי האבן געפרייט זיך, זיי זענען ארום געפארן אין פלארידע, זיי האבן כל דבר אסור, פארוואס האט קיינער גארנישט געטון, ווייל דו קענסט נישט טון, פארוואס האט מען נישט געווארנט דעם עולם אזוי ווי איך ווארן אייביג פאר א יום טוב.

צו צוברעכן די גלאז האבן זיי געלייגט א פלעסטיק, ס'איז א שאד געווען פארן גלאז. כ'האב עס ארויפגעלייגט, קאלט מיך איינער אן אז ער קען ביידע, איינער הייסט ענגעלמאן, דער ענגעלמאן נעבעך וואס סאטמארער מנהל האט אים געטאטשט ווי מ'טאר נישט, דער רייכמאן, דאס איז א משפחה, א ווייטע משפחה זיינע, איז א היימיש קינד, א סאטמאר יונגל, נאר וואס, מ'האט אים געשטופט אין תחת, האט ער זיך אויסגעלערנט אז סעקס שטופט מען אין תחת. דער צווייטער הייסט גליקמאן, ער איז פון סקווער.

ווייל ער האט נישט חתונה געהאט אזויפיל יארן, ער איז אליינס. כ'האב ארויפגעלייגט דעם ריקארדינג ווי זיי מאכן דעם צערעמאניע, מען קען דאך נישט ארויפלייגן די ווידיאו ווייל דאס הערט מען דאך נאר, מען זעהט נישט. און דער עולם זאל וויסן וואו מען האלט. רבותי דער עירוב איז נישט אונזער פראבלעם, פראבלעם איז ס'איז נישט דא קיין חינוך, ס'איז דא אפאר משוגעים ווי יצחק שטערן מיט אנדערע וואס זיי ווילן מאכן געלט אויפן רעבינ'ס הארעוואניע, און זיי האבן עס ברוך השם אונטערגעברענגט, איטס אלל פינישד, איטס אלל היסטערי, און איף יו דאונט סטרעיטן אוט עט מען בלייבן אן קיינעם.

נאו טו ברעיק די גלעס, רעדי? וואן טו טרי! יעצט אין ארץ ישראל איז דא א רב וואס הייסט שמואל טל, ער איז די ראש ישיבה פון א ישיבה תורת החיים, די ישיבה געפינט זיך אין יד בנימין וואס דאס איז צווישן ירושלים און צווישן אשדוד. עכ"פ, יעצט איז מען געגאנגען און ס'דא דארט א בית דין וואס רבי אשר ווייס האט געמאכט, א בית דין מיוחד פון דריי רבנים וואס זיי גייען אויסהערן אלע טענות וואס מ'האט אויף דעם שמואל טל. ער האט איינגערעדט פרויען אז ער האט רוח הקודש, זאלן זיך גט'ן, די פרויען האבן זיך שוין צוריקגענומען, ס'איז צרות ווי א בארג. אישה נשואה שפונה לרב העיר צפת הרב שמואל אליהו ומתלוננת נגד הרב שמואל

ענד יו וויל פאל אן די פלאר, כ'האב געלערנט אין ארץ ישראל אין סיקסטי סעווען, האבן די אראבער אריין געגעבן אויפן רעדיא אז די ישראלים הם נופלים כמו ז'בובים, און יעדער האט געלאכט, ווייל אן אראבער זאגט ז'בובים, א ישראלי זאגט זבובים, אבער געוויס איז א ליגן די גאנצע זאך, רבותי אלע רבנים וועלן פאלן אויף די נאז,

און יעצט למעשה, איך האב ענק געזאגט אז איך גיי ארויפלייגן דא פונעם גר צדק, איך גיי עס לייגן אויף צוויי פלעצער, ווייל ביי ביידע פעלט עס אויס, איינס איז, ס'וועט זיין א ספעשל פראגרעם פון א פרוי וואס האט אריינגערופן, און זי זאגט אז דעם טעם פארוואס קיינער וויל נישט קומען פאראויס איז, ווייל מ'נעמט די וויקטימס און מ'מאכט זיי אז זיי זענען די שולד פאר די גאנצע זאך. דיך אריינלייגן אז אונז האמיר דער גר צדק האט אויכעט אזא סקרוד אפ מיינד נעבעך ענד ווי העוו טו סטארט פייטינג אגענסט עס און איך לייג עס אויכעט יעצט ארויף אז דער עולם זאל זעהן וואס דא גייט פאר אין די אידישע וועלט לא די די לא מ'כאפט א מיידעלע פון זיבן אכט ניין צען און עלף יאר אדער א יונגעלע אין די מקווה הייבט מען נאך אן צו זאגן ס'גאר דעם יונגעל'ס שולד ער האט עס גאר געוואלט און ס'איז געווען קאנסענט און אונז גיימער דאס אויסראטן.

דאט די מצב איז סאו בעד און יו העוו א רב לייק דיס דעט איז דואינג דיס טו באט די וואמען העוו טו בי ווילינג אלסאו אר יו טעלינג מי דאט די נשים אין כלל ישראל אר גאוינג טו א רב ווילינגלי אשת איש און קאמיטינג אדאלטערי וויטש איז די מאסט סיריעס קריים יו נאו אדאלטערי וואט קאוד בי ווארס דען אדאלטערי וואט קאוד בי ווארס דען אשת איש סאו

איים ריעלי וואריד וואטס גאוינג אן, אלל די סטאריס אר מעיקינג מי ריבונו של עולם וואטס גאוינג אן. יו סי איי טאלד יו איי וואס גאנע פוט אן דעם גר צדק, דיס איז א טרי מאנט טרי וויק אולד זאך דעט הי פוט אן, הי איז קלעימינג דעט די ווימען אר גאר די שולד, וויי? ביקאוז איף גאד וואלדנט האב מעיד ווימען נאטינג וואלד האב העפענד, סי דער סאו פיפעל אר ווערי סקרוד אפ ענד איי טיעטש דיס.

ענד איט טעיקס טו טו טענגל, און ווען א רב רעדט איין א פרוי אז זי זאל מיט עם האבן אן אפעיר איז עס די פרוי'ס שולד אויכעט, און כ'האב ענק געזאגט כ'על עס ארויפלייגן יעדער זאל הערן ווי ער זאגט עס, און נישט וועט מען זאגן נע ער האט עס נישט געמיינט.
וויל איך אז דו זאלסט קלאר הערן, כ'האב ארויפגעלייגט א ריקארדינג פון א פרוי וואס איך האב זי אויפגעכאפט, און זי זאגט ווי ווייט די האטליין העלפט פאר איר און מסתם פאר אנדערע וויקטימס אויכעט, כ'מיין ווייל זי איז דאך נישט א בת יחידה, מען כאפט אן א יונג מיידעלע אדער א יונג יונגעלע, מען רעיפט זיי, מען טוט מיט זיי כל דבר אסור, און נאכדעם זאגט מען נאך ס'איז זייער שולד, ס'איז גאר זייער שולד, זיי זענען גאר די שולד, וואס האבן זיי געדארפט טוהן, א מיידעלע פון זיבן צו פון אכט צו פון ניין, וואס האט זי געדארפט טוהן, זי האט דאך אפילו נישט געהאט קיין שדיים נכונו, זי האט אפילו נישט געהאט קיין ברוסטן ווי אנצוכאפן, ביי זייערען, דעי דאנט וואנט טו נאו, און זייער אסאך איז דא מיט טאטעס וואס זיי טוען דאס, איך וועל אייך ארויפלייגן נאכדעם אויכעט א ריקארדינג ווי איינער זאגט אז דאס וואס מען האט אפגעהאקט אז מען זאל נישט קענען מאכן סעקס אוטסייד וועט עס גורם זיין אז מ'וועט מאכן סעקס מיט די קינדער, אבער איך זאג נאו פראבלעם, זאלן זיי טאטשן א קינד דעיל גאו טו דזשעיל רייט אוועי, סאו יעדע זאך ווייסט די סאקמערע קאקמערע בהמות האבן אזא סיסטעם, ענד וויר נאט גאנע טעיק איט, אונז זעמיר פעד אפ פון די גאנצע שיטה, שיט, איטס פול אוו שיט, נישט דאס וואס דער רבי האט אונז געלערנט, נאר דאס וואס דער שטערן. מיט אנדערע שקצים, אונז האמיר געהאט דא הערצאג, אונז האמיר געהאט דא איינעם ליכטענשטיין, און האמיר געהאט איינעם נחמיה וועבערמאן, זאלן זיי אלע גיין אין דרערד, זיי זענען נישט ווערד גארנישט, כ'וועל עס ארויפשטעלן נאכדעם ווען ס'ענדיגט זיך די ריקארדינג, און נאכדעם וואס איך זאג אריין צו דעם ריקארדינג.
היי.

פאר ארעסטינג די פיפל דער אלסא קאמינג פארווארד אויף סיוויל סוטס. די ערנסטע מחנכים פרעגן ר' נחום וויאזוי שטעלט מען אפ אזא מגיפה? זאג איך מען קען עס נישט אפשטעלן ווייל די רבנים האבן עס געמאכט, די אונזערע מלמדים האבן עס געמאכט, די אלע דערציילן נאכדעם אז זענען אזוי געווארן ווייל מען האט זיי סעקשועלי אביוזט, סא וואס ווילסטו עס יעצט אפשטעלן? די מלמד האט זיך ענדזשויעט אריינגעריבן דעם פיפיק אין יענעמס מחילה און אין יענעמס פיסק, און געשטופט זיין פיפיק אין יענעמס פיסק, סא וועיט א מינוט פארוואס זאלסטו עס יעצט אפשטעלן? פארוואס? וואס איז שוין נימאס געווארן? א מלמד האט שוין נישט קיין זאמען צו פאמפן? זאלן זיי אלע גיין אין דר'ערד, מ'מוז מאכן א קלין אפ פון דעם גאנצן סיסטעם, און וויאזוי מ'איז מחנך.
צו יענער וואס פרעגט וויאזוי סעיווט מען כלל ישראל, לאמיר אייך פרעגן, איז מען געווען נייגעריג אדער אינטערסירט צו סעיווען כלל ישראל? לאמיר זען ווען א מיידל איז געקומען וויינען אז מ'האט מיך בא'עוול'ט, א מנהיג וואס זיצט אין א מיידל סקול האט מיך זייער בא'עוול'ט מיין לעבן, האט מען געטרייט צוצוהערן צו איר, אדער מ'האט געטאנצן אין קאנטינענטל און איינער געמאכט איבער א מיליאן דאלער און געפאקעט אין די פאקעט, און מ'האט געבליטיגט דאס מיידל מיט איר מאן מיט וועם זי האט חתונה געהאט, מ'האט אראפגענומען די השגחה פון די רעסטאראנט, מ'האט אים גערודפ'ט מיט אלעמען, מ'האט גענומען א משפחה, א אומזיסטע משפחה און אראפגעברענגט, פארוואס? ווייל א מיידל האט געוויינט מ'האט מיך בא'עוול'ט. סא האט מען דא געטרייט צו סעיווען עפעס? נאמבער טו, א טאטע קומט וויינען מ'האט מיך ביטערליך ביטערליך בא'עוול'ט מיין דיסעיבלד טשיילד, א טשיילד פול וויט דיסעביליטיס, האט מען אים בכלל געטרייט צוצוהערן? האט מען בכלל געטרייט איינמאל זיך מיט אים ארויסזעצן? צו די טאטע האט געדארפט לויפן? נאר צו וועם ער האט נישט געדארפט צו לויפן? ער האט באקומען חיזוק ביי די טעלעוויזשן, ער האט באקומען חיזוק פון די ניוספעיפערס, ער האט באקומען חיזוק ביי די מידיע, פון די גוים, אבער נישט פון קיין איד. האט מען געטרייט צו סעיוון כלל ישראל, האט מען געוואלט סעיוון כלל ישראל, פארוואס האט מען זיך נישט געוואלט זעצן מיט די טאטע ווייל מ'האט זיין קינד איז דיסעיבלד, ווייל מען האט אלעס געטוהן צו סעיוון די מאלעסטער זאל בלייבן אויפן גאס ווען ער האט זיך מודה געווען איי רימעמבער. סיקסטי טשילדרען ביי פעיס און ביי נעים הו איי פערסאנעלי מאלעסטעד, פארוואס האט מען געפייט צו האלטן דעם מאלעסטער אויפן גאס? ווייל מען האט געוואלט סעיוון כלל ישראל, אמת? יעצט לאמיר גיין ווייטער, ווען עני עני וויקטעם אוו סעקשול אביוז אין אונזער דזשואיש חסידיק קאמיוניטי קעים טו קריי האט מען צוגעהערט צו די וויקטעמס און מען האט ענדערש צוגעהערט צו די מאלעסטערס צו די פעדאפיילס און זיי געהאלטן און געגעבן זיי חיזוק און זיי סופארטעד און די וויקטעם זאלן גיין אין דרערד אזוי ווייט ס'איז געקומען א לג בעומר האט מען געברענגט א רבי פון ארץ ישראל ער רופט זיך א רבי א שפילער א עקטער און אנשטאט זאל זיין א נעטשרעל זאך מען גייט קומען זעהן ווי אזוי מען צינדט אן א הדלקה פאר רבי שמעון בר יוחאי זענען געקומען עפעס שומרים פון אלע געגנטער און מען האט געמאכט זיכער וואס ס'ווערט פארוואנדלט אין א פאליטיק זאך און ער געטאנצן, דער רבי האט געטאנצן מיט גאר איין פון א גרויסע מאלעסטער וואס ווערט חושד געווען אז ער האט מאלעסטערט א מיידל, מ'האט גאר ענג גענומען און געוועזן די מיידל, דו גייסט גיין און רעדן דיין מאלעסטער דיין פעדאפייל איז מחזק דא לפני כל הקהל ועדה אזוי ברבים ביי הדלקה גאר אין די היימישע וויליאמסבורג, סאו זאג דו מיר ווען האט מען געטרייט צו סעיווען כלל ישראל? האט די טאטע פון די דיסעיבלד בחור ביז היינט א שול א נארמאלע שול צו גיין דאווענען? ווי דאווענט ער שבת? ווי קען ער גיין דאווענען? ווען האט מען געטרייט צו סעיווען כלל ישראל? נאר יעצט מען ווערט א נקבה פון א זכר? צי א זכר מיט א זכר האבן חתונה צוזאמען? יעצט איז פוי גרויליג? כלל ישראל געווען גרויליג ביז יעצט ווייל מען האט קיימנישט געוואלט סטאפן מאלעסטעישן, סא ווי האלט מען היינט אז זכרים ווערן נקבות נקבות ווערן זכרים? דאס האבן אונז אליינס געבויט דאס איז אונזער פירות מען האט קיינמאל נישט געטרייט צו סעיוון כלל ישראל, סאו קום נישט יעצט זאגן פוי און פעך און א עקל און א גרויל, ס'איז געווען אייביג א גרויל, מען האט סופארטעד יעדע מאלעסטער, יעדע פעדאפייל און וויקטימס האט מען געטון אזוי ווי ביי די טשורטש, מען האט געלאזט בלוטיגען די וויקטימס, מען האט געבלוטיגט זייער עלטערן און די רבנים זענען ניטאמאל געווען נייגעריג צו זעהן צו די וויקטימס, קיינער האט זיי נישט געוואלט אויסהערן, קיינער האט נישט געוואלט סעיוון כלל ישראל, מען האט געוואלט אומברענגען די בא'עוול'טע נשמות. פוי, פעך, א עקל, א גרויל. יא, צו דיר, דו וואס שרייבסט עס. פארוואס? ווייל נעבעך איינער האט זיך געטוישט פאר א נקבה. לאמיר אייך פרעגן, וויפיל OTDs, בחורים מיידלעך, האט מען היינט? וויפיל בחורים OTDs האט מען? קען מען בכלל ציילן? ס'איז ניטאמאל שייך צו ציילן ווייל ס'איז דא מער OTD בחורים ווי נארמאלע ערליכע בחורים. ס'איז געווען איין איד וואס האט דאס געבאדערט? קען מען זיך פארשטעלן וויפיל טאטעס און מאמעס האבן אדורכגעוויינט קישענעס ביז היינטיגן טאג, וואי? האט איינער זיך געקימערעט אויף דעם? סאמבאדי קעירד אבאוט איט? ס'האט איינעם געגעבן א שטאך אין הארץ אבאוט איט? ווען האט מען געוואלט סעיוון כלל ישראל? א בחור האט זיך געדארפט פארברענען אויף אש, ער איז ארויף מיט יסורים על קידוש השם, ס'האט איינעם געבאדערט? ס'האט איינעם בארירט? מ'רעדט נאך דערפון? ניפטר פיפטר אבי געזונט. א מיידל געדארפט אנטלויפן פון די טאטע מאמע זי פעלט נאך ביז היינט, איינער קימערט זיך, איינער באדערט עס, איינער רעדט נאך דערפון, סאמבאדי קעירס אבאוט איט, מען קען אנגיין אן און אן און אן, סטארי עפטער סטארי עפטער סטארי, ס'באדערט איינעם? ס'בארירט איינעם? טויזענטער בחורים זענען אף די דרך, מיידלעך, חסידישע מיידלעך גייען צום שמד מיט אזא הנאה'קייט, מיט אזא מין שמייכל און זאגן ארויס זייער נאמען, מיי נעים איז סאו און סאו און איים געטינג בעפטייזד אין נעים אוו דזשיזעס, מיט אזא הנאה'קייט, צוויי רעבישע מיידלעך וואס גאר איינע פון די מיידלעך איר טאטע האט עי על עס, איר טאטע האט פארקינסאנס, איר טאטע חרוב ונחרב קראנק, שי דידנט גיוו עי שיט אבאוט איט און זי איז אנגעגאנגען צוגעלייגט נאך פעין צו איר טאטן. נאך צער צו איר טאטע, נישט גענוג איר טאטע איז נישט געזונט, סאמבאדי קעירד אבאוט איט, סאמבאדי סטאפט איט, צוויי חסידישע סאטמארע מיידלעך האבן זיך געדארפט שמד'ן, וויפיל בחורים און מיידלעך זיצן אין פוטסטעפס מ'האט געוואוסט דערפון, איינער האט געטרייט דאס צו סעיווען און סטאפן? וויפיל גט'ן איז דא היינט א יאר ביי כלל ישראל, איינער האט געטרייט דאס צו סטאפן זען פארוואס ס'דא אזויפיל גט'ן? וואס האט מען געטרייט צו טון? ווען האט מען געטרייט צו טוהן און ס'איז שוין געווען קול השופר ר' נחום ראזנבערג יארן שרייט דעי און דעי פראבלעם, דעי און דעי פראבלעם, יענע און יענע פראבלעם, סאמבאדי קעירד? א משוגענע א צודרייטע זיסע מעכל דראגס און פאנטאזיעס און דאס. ווען האט מען געטרייט צו סעיוון כלל ישראל? וואס איז יעצט געשעהן? פארוואס יעצט? יעצט וויינט מען? יעצט קען מען וויינען? די דע אה! ווייל ווען די דעמעדזש איז סאו טעריבלי דאן דעמאלס וויינט מען? מ'וועט זיך אויסלערנען די הארד וועי, כלל ישראל וויינט ווען מ'זעהט שוין די חורבן בית המקדש, ס'גייט ארויס די פלאמען פון אלע פענסטערס, דעמאלס וויינט מען, יעצט קען מען וויינען, ס'איז שוין לאנג נאך די חורבן בית המקדש.
יעדע פרוי האט א קאן. איז דא איינער וואס ער טענה'ט אז דאס וואס מ'שטעלט אפ די מנאפים מ'זאל נישט טאטשן אנדערע קינדער אין די מקווה און אין שול, דאס גייט האבן א מורא'דיגע עפעקט אויף יעדנ'ס אייגענע קינד, ער וועט נישט האבן צו וועם צוצופאלן, וועט ער צופאלן צו זיין קינד. און דעם זאל מען יעצט נישט אזוי ארבעטן אז מען זאל איינזעצן די חברה איז וויל איך זאגן כ'ווייס נישט צו ס'איז אמת צו נישט ווייל מען האט דאך געטאטשט אייגענע קינדער מיט אנדערע ברוך מרדכי איז נישט געווען טשוזי ער האט נישט געקוקט צו זיינע צו נישט ער האט אפילו אן איידעם וואס האט מיר געזאגט ער לאזט נישט זיינע אייניקלעך גיין צו אים ווען יו אר סיק יו אר סיק לאמיר זאגן אז ס'איז אזא מציאות אז טאקע מען שטעלט אפ א פרעמדע און די אייגענע קינדער ווערן וויקטימס וויל איך זאגן אויף דעם איז דא א ווייב אויף דעם איז דא ברידער און שוועסטער וואס זענען שוין נישט אינדערהיים ענד דעי אלל העוו די רייט טו גאו טו די פאליס ענד לאק אפ דער שוגער דעדי. דאנט בי עפרעיד, ס'איז נישט דא קיין לאו קעגן דעם, ס'איז א מצות עשה פון ובערת הרע מקרבך. אלל איי וואנט טו סעי. סאו יעצט הערטס אויס וואס יענער זאגט, און הערטס אויס וואס איך ענטפער אים. ס'וועט ארבעטן אויף די אייגענע קינדער, מיט שטופּן אין די קינדער. טאַטע שטופּען אַ טן קינדער. מאָטי, ס'איז נישט אין גאַנצן אַזוי. איך האָב גערעדט מיט איינעם, אַ סעקס-פֿריק. ער פֿלעגט זעקס שעה זיך ווייקן יעדן פֿרײַטיק אין מיקווה און געכאַפּט, ווי ברוך-מרדכי פֿלעגט עס רופֿן, גראָבע העכטלעך, געכאַפּט בחורים מיט קישוי-אבר און זיי אויסגעריבן. און ער דערציילט מיר, אַז אַזוי ווי ס'איז דאָ אַ נחום-ראָזענבערג אין שטאָט, זאָגט ער מיר, נחום, איך מוז דיר זאָגן דעם אמת, I'll tell you the truth, איך קען מיך נישט אָפּגעוויינען דערפֿון און איך גיי, מיט מבוגרים מיט גראון אפס, איך פאר אויף מאנטריאל איז דא אסאך געי בעדס, איך פאר אויף אנדערע פלעצער דא אין די סטעיטס, איך שטופ אין מחילות לייק דער איז נאו ענד, נאר וואס איי דאנט טאטש טשילדרען, האב איך אים געזאגט וואויל איז דיר, ס'איז אין געדארפט טוהן אלע יארן, ער זאגט מיר אליין פֿינף טויזנט קינדער האט ער זיכער מכשיל געווען, און ער זעהט די וויקטימס, סאו דו האסט א פראבלעם מיט נישט שטופן מיט די קינדער? זאלן זיי גיין, ס'איז דא ווי צו גיין, אין מאנטריאל קענסטו האבן ליגעל מאריוואנא, און ס'איז דא געי בעדס אלל אווער, ליגעל געי בעדס. ס'קומט זיך צאם זכרים און מען טוט וואס מען דארף וואס מען טאר נישט, מען טוט וואס מען וויל און ער זאגט איטס ליגעל נאובאדי קען דו יו עניטינג און עווענטשעלי וועט זיין אין ניו יארק אויך די זעלבע איטס זשאסט א מעטער אוו א פיו מאר יערס באט פאר די טיים ביאינג דאנט מעס אפ וויט טשילדרען סאו איך האב נישט קיין פראבלעם אז יענער איז א בעל עבירה איך זיץ נישט אין גן עדן איך זיץ נישט אין גיהנום איך פרעג דער אייבערשטער פרעגט מיך נישט וואס צו טון ער פרעגט אפילו נישט רבי נחמן פון ברסלב אויך נישט כאטשיג רבי נחמן האט אונז געוואלט איינרעדן צו זיינע חסידים אז ער זיצט ביים בית דין של מעלה און ער'ט ארויסשלעפן ביי די בארד און פאות נאר ער כאפט נישט אז ווען מען לייגט אריין א מענטש אין דר'ערד נאך א פאר טעג איז די באדי איז דיקאמפאוזט שוין נישט דא נישט קיין בארד שוין נישט דא קיין פאות ס'איז גאר גארנישט ביי יענע בארד און פאות אויב ער קען ארויסשלעפן איז ער א מעדזשישן הערטס אויף מיט די שטותים עץ ווילט זינדיגן בוחר הרע במיעוטו. מענטשן פרעגן מיך וואס איך האלט

ברבים איך האב עס געהערט דעמאלטס וואך ווען מען האט געעפנט דעם עירוב אין בארא פארק האט ער געהאט פֿינף און צוואַנציק שאלות פרייטאג צונאכטס. איך האב געוואלט וויסן די אלע שאלות פרייטאג צונאכטס ווען ס'איז נישט דא קיין עירוב ווער פסק'נט די שאלות? דער אינגערמאן אליין? מורא'דיגע פראבלעם אז ס'איז נישט דא קיין עירוב. נישט ווייל מען דארף טראגן די קינדער צו די אין-לאוס. פראבלעם איז מען דארף האבן בדיקות און מען דארף פרעגן א שאלה. סאו איך האב געהאט מיין ישיבה פאר חתנים פלעג איך לערנען יעדן איינעם. אז אפילו ס'איז נישט געווען קיין עירוב, ס'איז געווען אריינגעלייגט אונטערן הוט אדער אונטערן שטריימל, ווייסט דארטן ווי מ'לייגט אריין, אדער אפילו אין די טאש, איז עס הוצאה שלא כדרך, און קיין איסור דאורייתא איז שוין נישט דא, ס'איז דא אן איסור דרבנן, יעצט דארף מען שוין זען וועלכס איז שטערקער, צי מ'זאל נכשל ווערן מיט איסורי כריתות פון נדות, צי א הוצאה. איז למעשה אן עירוב אין א שטאט פעלט אויס? ווער ס'זאגט אז ס'פעלט נישט אויס ווייסט נישט. פראבלעם איז אדער אזוי. כ'האב גענומען אן עירוב, מ'האט עס ערגעץ באהאלטן, איך ווייס וואו ס'איז גראדע, אבער דאס איז נישט קיין וועג, ווייל יעדער מוז קענען זעהן דעם עירוב. כ'ל ענק פארציילן א מעשה. איך, עפר אני תחת כפות רגליו פון דעם ר' פישל'ע הערשקאוויטש, איז דאך געווען א גאון בכל ענינים. איינמאל האב איך גענומען א לעיזער, עטס ווייסט וואס ס'איז א לעיזער? א פוינטער, ס'איז זייער א סכנה'דיגע זאך, ווייל חלילה מ'פוינט עס איינעם אין אויג ווערט ער בלינד. קיצור, האב איך גענומען אזא לעיזער פוינטער, און כ'האב. געקוקט דעם עירוב אין בעדפארד גארדענס ווי ר' פישעלע האט געגעבן א היתר דערויף אלע יארן, איך האב געזען אז די לחי איז אוועקגערוקט פונעם שטריק פון אויבן, ס'איז אוועקגערוקט, מיטן לעיזער זעט מען עס גראד, האט מיר ר' פישעלע געטענה'ט, און די חזל האבן נישט גענוצט קיין לעיזערס, און מ'דארף נישט נוצן קיין לעיזערס, זאג איך אים ווייסטו וואס, פארגעס פון די חזל וואס האבן גענוצט משקולות, ווייסט איר וואס דאס איז? זאגט ער יא, משקולות דאס איז אזא זאך וואס איז אזא שפיציגער אייזן, ס'האט א שטריק און מ'לאזט עס אראפ, און אזוי ווייסט דער ארקיטעקט און דער אינדזשעניר און דער בוימייסטער פונקטליך וואו ער דארף אריינלייגן דעם פאול וואס קומט אראפ פון די הייעך און עס גייט גראד אראפ. ס'הייסט אויף ענגליש א פלאמב, P-L-U-M-B. האב איך געזאגט פאר ר' פישעלע קוק איך זעה דעם פלאמב איך וויל ארויפגיין מיטן פלאמב וועל איך עס אייך אויך ווייזן אבער אזוי מוז איך ארויפקריכן אויפן דאך האט ער גראד געזאגט דו ביסט גערעכט און מ'דארף עס פאררעכטן דעמאלטס האט מען אנגעהויבן צו מאכן גאנץ בעדפארד גארדענס די ברייטע לחי, ס'האט זיך געמאכט איך מיין א פיס ברייט צו אנדערטהאלבן פיס ברייט, ווייל מען קען נישט מכוון זיין פונקטליך, מיין איך אזוי, אויב איך קען נאכקוקן יעדע זאך האב איך נישט קיין פראבלעם מיט די הלכה, ס'דא שיטות, יא, אויף דעם איז דא שיטות אז ביי עירובין גייט מען הולך אחר המיקל, דאס מיט אנדערע ווערטער בעיסיקלי דאס וואס מען איז געגאנגען יעצט פראטעסטירן דעם שבת איז מען געגאנגען פראטעסטירן קעגן דעם מחבר מיטן רמ"א מיט די אלע אנדערע פוסקים וואס זיי האלטן אז ס'איז גוט, דעטס וואט ווי דיד. פארוואס? ווייל עפעס איינער האט איינגערעדט אז דער רבי זכרונו לברכה האט געהאלטן אז מען טאר נישט מאכן אן עירוב. דאס הייסט דאס איז וואס דא גייט פאר. עניוועי, סאו איך האלט אזוי, דו ווילסט האבן אן עירוב מוז עס זיין אפן, מען דארף עס קענען גיין זעהן, איך וויל אינמיטן די וואך ארום פארן און זעהן וואס עס קומט מיר עפעס פאר דעם. און איך האב מגלה געווען דאס פון בעדפארד גארדענס, נאך צוואנציג דרייסיג יאר וואס מען האט געטראגן אויף דעם עירוב האב איך מגלה געווען אז ס'איז נישט געווען אין דער ארדענונג, מען האט עס געמוזט פאררעכטן. זייער ליב אז מען קען יעדע זאך דורכקוקן, יעצט ווידעראום צו זאגן אז מען טאר נישט האבן קיין עירוב ווייל ס'איז רשות הרבים דאורייתא, אויף דעם אלעם איז דא פירכות. ר' משה פיינשטיין אליינס איז געגאנגען אויף קווינס, ס'איז דא א ישיבה דארטן וואס הייסט חפץ חיים און ער האט געמאכט דעם עירוב פארן רב, נישט יעצט, טערטי פאר פייוו יערס עגאו, פארטי יערס עגאו. האט אים דער ראש ישיבה פון ישיבת חפץ חיים געפרעגט. איר האלט דאך אז מען טאר נישט האבן קיין עירוב, פילישן, ס'איז א רשות הרבים, האט ער געזאגט לאמיר דיר זאגן. וואס מען מעג און וואס מען טאר נישט דארף מען וויסען ווי דער חמור שטייט איין, דא איך וויל נישט מאכען קיין עירוב וועט מען טראגען אן אן עירוב. דעטס איט, זייער סימפעל, די לייט דארפען גיין פרעגען שאלות, נאו דאוט אבאוט דעט, איז במילא איך האלט אז מען דארף זיך אראפ זעצען און מען דארף עס מאכען אפען וויסען ווי דער עירוב גייט אז אז מען עס אראפ רייסט האסטו נישט קיין מורא צו מען צו אלע איינזעצען, א מענטש דארף וויסען ווי דער עירוב גייט, סאיז מוראדיג וויכטיג אז מען זאל וויסען ווי סגייט.

קען מען רואיג טראגן אויפ'ן עירוב, דאס דארף מען נישט מאכן א פראטעסט צו ווייזן אז ס'איז טראגן, זיי האבן זיך געוואלט אויסגעבן די געפילן, געמאכט א גוטן דזשאב, זיי האבן זיך אויסגעגעבן די געפילן, דעטס אלל איט איז, ס'האט גארנישט צו טון מיט אידישקייט, ס'האט גארנישט צו טון מיט שבת, מען פארקויפט א מעשה שבת, דאס אלעס וואס מען טוט, ס'אלץ געווען אונזער דרך, איינגעפירט יעדע זאך און די גרעסטע פראבלעם, איך האב ענק שוין אמאל געזאגט. איך האב געפרעגט זייער א גרויסען אן ערליכען א חשובען רב וואס אז סאטמאר רב האט געזאגט אז בחירות איז ביהרג ואל יעבור און די רבנים האבן זיך נישט געמאכט צו טוהן דערמיט פארקערט זיי האבן גאר ארויס געגעבן אז נישט נאר אז מען וויל קען מען גיין צו די בחירות נאר עס איז א מצוה צו גיין וואס איז געווען דא די מחלוקת די געשפאנעריי האט דער רב מסביר געווען ס'געהייסן אז סאטמאר רב וועט קומען אויף ארץ ישראל און מסביר זיין זיין שיטה און דעמאלטס וועט מען הערן ווער עס איז הצדק עם מי פאר ער איז נאך אנגעקומען דא האט שוין סאטמאר ארויסגעשיקט בריוון אז דער רבי האלט ס'איז ביהרג ואל יעבור, האבן די רבנים אין ארץ ישראל געזאגט טשעבינער רב מיט אנדערע, ווער נע אונז גייען מיר יעצט דן זיין יא צו ניין, פארשטיי איך, ס'איז שוין אפגע'פסק'נט ביי אים ס'איז ביהרג ואל יעבור, סא וואס זאל מען אונז טון, וועמיר אונז מאכן אז ס'איז א מצוה, דעטס אלל. די שפאנונג איז געווען ביקאוז מ'האט צו שנעל געדזשאמפט קאנקלוזשענס און מ'האט נישט געלאזט קומען צו א תוך, רעד דיך דורך.

כ'זאג נאכאמאל, אן עירוב פעלט אויס און יעדער דארף וויסן ווי ס'איז, דער'ס נאו פראבלעם אויף צו אראפרייסן אדער צו איינזעצן עס. אונז האמיר דא אין ווילימסבורג א גאנצע שערוריה, מ'האט געמאכט א פראטעסט ארויסגעגעבן די געפילן, לאמיר פארשטיין די זאך, ס'איז דא רבנים זיי האבן עס מתיר געווען, נו קענסטו דאך נישט זאגן אז ס'איז א חילול שבת. קענסט זאגן אז ס'דא שיטות וואס זיי האלטן אז מ'קען יא מאכן מ'קען נישט מאכן, יעצט אונזער הייליגער רבי די דברי יואל האט געהאלטן אז מ'קען מאכן ווייל ער האט געלאזט אז ס'זאל זיין סוכות האט ער געלאזט מ'זאל מאכן קידוש אין די סוכה אפילו שבת און ער האט געוויסט אז מ'טראגט אראפ ברוך השם אויסגעגעבן די היץ און לאכט און איך האב געזאגט כ'האב געזאגט אויף מיין האטליין פארדעם גייטס נישט מיט די קערידזשעס ווייל ס'וויל צוהארגענען א פאר וואכן צוריק האבן זיך אנגערייצט ער האט געשריגן אויף א פרוי די פרוי האט שיעור גע'מפיל'ט. זיי קענען דאס נישט טוהן. ניין ניין ניין אונז גייען מיר זיך נישט לאזן פון זיי. ס'איז נישט דא מער סאקמער, קאקמער, משה דוד נידריגמאן, נישט דא מער די אלע זאכן. אונז וויל מיר האבן א מדינת חוק, אזוי זאגן די פרייע אין ארץ ישראל. אונז וויל מיר האבן א מדינה ס'זאל האבן חוקים. נישט פאר יעדן רבי'ן עפענט מען אויף מ'זאל קענען אריינפארן צו די כותל. ניין ניין ניין ניין. ס'איז א מדינת חוק. עניוועי, אונז האמיר באמת געמיינט אז דער עירוב איז די גרעסטע פראבלעם פאר כלל ישראל, דערווייל זעהן מיר ניין, מ'האט שוין יעצט געסעטלט, שוין נישט דא קיין עירוב, יעצט איז שוין אלע פראבלעמען געלעזט, איך בין יעצט געווען אין די גאס, צענליגע יונגלעך דרייען זיך אין די גאס, איך שעם מיך נישט צוצוגיין זיי פרעגן ווייל איך האב א טעיפ ריקארדער אויף מיר, דאס גייט אריין צו די גאווערמענט. איך האב געפרעגט פארוואס זענט עטץ קינדערלעך יעצט אין די גאס ס'איז דאך שוין שפעט ס'איז דאך שוין נאך ניין אזייגער זאגט זי מען האט אונז ארויסגעווארפן פון חדר איך גיי ענק זאגן יעצט א סוד איך זאג דאך ענק אויס אסאך מאל סודות איך ארבעט יעצט אז די פאבליק סקול זאל ווערן א חדר יעדער פאבליק סקול זאל ווערן א חדר וואס שטעלט אפ אז א פאבליק סקול זאל נישט זיין א חדר ווייל מען געט טרייפות צו עסן מען קען דאס אויסארבעטן מיט די גאווערמענט קענסטו אלעס אויסארבעטן ספעשעלי אין פלעצער ווי ס'איז דא אסאך אידן אוכלוסין ישראל איז גייען מיר מער נישט צולאזן קינדער אין די גאס, אונז פייט מען אויף דעם אזוי ווי מען האט געפייט מען זאל נישט טאטשען קיין מחילות, און מען האט ברוך השם מצליח געווען, ס'טאטשט היינט קיינער נישט, האב איך באקומען מוצאי שבת א טעלעפאן קאל פון א ידיד מיינעם, ער זאגט אז ער האט גערעדט אין איינע פון די גרעסטע ישיבות תלמוד תורה'ס אין בארא פארק, און דארט איז דא א מנהל וואס ער האט אונטער זיך אסאך כיתות פון די קלענערע, ווייל ס'דא און ס'דא וואס האבן. פֿינף ערשטע קלאַס, פֿינף צווייטע קלאַס, און אַזוי ווײַטער. ער האָט געזאָגט, איר זאָלט וויסן, אַז אײַער ידיד הרב נחום, אַזוי האָט ער געזאָגט פֿאַר מײַנס אַ פֿרענד, אָ, ער האָט געמאַכט אַ דזשאַב וואָרלד-ווײַד, פֿון דאָ ביז משיחן, און דיס איז נעווער גאָנע העפּען אַגעין! יעדער קינד שרײַט, און די קינדער קומען זאָגן דעם מגיד-שיעור, קומען זאָגן דעם מנהל, מע דערציילט הײַנט אַלעס, דער איז נאָו סיקרעטס ענימאָר! און זיי זאָגן, דו רעדסט צו גרעפֿיק! איך האָב געוווּסט פֿאַר וואָס איך רעד גרעפֿיק, ביקאָז די אָנלי וועי טו ריטש אַ טשײַלד איז איף טאלק היז לענגוויטש, קינדער רופן די חברה די מלמדים טאטשערס מיט אנדערע נעמען, ענד איי יוזד אלל די נעימס, זיי נוצן א פיפיק, איטס דעיר לענגוויטש איטס נאט מיין, ענד איי נו דעט איי העד טו דו איט, למעשה אונז האמער נאך אסאך פראבלעמס, מען האט שוין נישט קיין עירוב, שוין, יעדער האט מייאש און מען גייט שוין נישט טראגן אויפן עירוב. נו וואס גייסטו יעצט פארקויפן פאר די גאס? ביסט דאך א בולשיט ארטיסט, האסט דאך ארויסגעווארפן אזויפיל קינדער, איך בין יעצט געגאנגען, ס'איז נאך ניין, די קינדער זענען אין די גאס. אויב איז סאטמאר געוואקסן אזוי שטארק, עטץ ווייסט וויאזוי איך וועל ענק דערציילן, ס'איז געווען אזוי, ס'איז געווען קלויזענבורג, ס'איז געווען סאטמאר, אין קלויזענבורג האסטו נישט געקריגן א דיסקאונט, האסט נישט געהאט צו באצאלן שכר לימוד, האט מען דיר געזאגט קענסט גיין זוכן ערגעץ אנדערש, זיי האבן נישט געכאפט. אז דו דארפסט קודם אויפבויען מיט פלייש, דארפסטו האבן קינדער, נאכדעם וועט שוין זיין געלט אויך. סאטמאר איז געווען א איד ער האט געהייסן רבי אידל, רבי אידל ראזנבערג, ער האט אויפגעארבעט סאטמאר נישט סאקמער רב, סאטמאר סאקמער רב גארנישט אריינגעלייגט, האט אויפגעארבעט א איד דער רבי אידל ראזנבערג, איד האט נישט געהאט צו באצאלן האט ער געזאגט קום אריין עניוועי, איך געדענק מיין מאמע עליה השלום ס'איז געקומען א משפחה פון ראמעניע מיט זיבן אכט קינדער, האט זיי נישט געוואלט אין ערגעץ אננעמען ווייל ווער וועט באצאלן, די מאמע האט זיך אויפגעהויבן זי איז אוועקגעגאנגען צו רבי אידל אין סאטמארער אפיס און זי האט געזאגט דא איז דא אכט קינדער, האט רבי אידל געזאגט ס'איז דאס שיק זיי שוין אריין, ער האט אפילו נישט געפרעגט ווער ס'עט באצאלן, מיין טאטע איז געווען אן ערליכער איד ער פלעגט באצאלן מער שכר לימוד, איז יעדעס יאר פלעגט אים רבי אידל רעיזן נאך א דאלער צוויי נאך א דאלער צוויי פער קינד, האט ער געזאגט פאר מיין טאטן אזוי, דער עולם האט נעבעך נישט צו צאלן, איר אז איר צאלט מוז איך ביי אייך נעמען פון ערגעץ מוז אריין קומען די אינקאם, האט אויפגעארבעט סאטמאר, ווען נישט רבי אידל וואלט סאטמאר רב געווען אזא ווי קלויזנבורגער רב, א קליינע תלמוד תורה'לע, פופציג יאר ארום וואלט עס געוואקסן. ער האט אויפגעארבעט סאטמאר. האמיר יעצט איינעם א קליינמאן, איך האב עס געהערט פון די פון די משפחה פון די אלמנה, קומט אריין נעמט זיך וויינען, איך האב נישט צו באצאלן שכר לימוד. זאגט וואו איז אייער מאן, זאגט זי מיין מאן איז אין בית החיים אין קרית יואל, זאגט ער נו גייט צו זיין קבר און וויינט זיך אויס דארט. געווען אזאלכע רשעים העסט זען אונטערגיין. און נישט נאר דאס, אונז וויל מיר שוין נישט קיין תלמוד תורה'ס, דער עולם איז שוין פעד אפ פון תלמוד תורה'ס און פון מיידל סקול'ס ארויסצואווארפן קינדער, אונז וויל מיר גיין אין פאבליק סקול, און איינער גייט ארום, ס'גייען אזויפיל קינדער אין פאבליק סקול, אזויפיל קינדער אין פאבליק סקול, ער ווייסט נישט, איך ווייס פון דאפעלט פון וויפיל ער ווייסט, אבער וואו, וואס ארט מיך זיי גייען אין פאבליק סקול, זאגט צו אז מ'זאל נישט עסן קיין טרייפות, און דעטס איט, און ווידעראום כאפט מען א יונגל א מיידל א מיידל יונגל זאגט מען זיי דאס אן, ווייל מ'כאפט דיך אין סאטמארע חדר אויכעט, און איטס אלל אווער, די סעקס זנות ארבעט ביי יעדן אפאראט, געאייניג. יעצט איך זאג נישט אז מ'וואלט געדארפט נעמען און מאכן מ'זאל שיקן קינדער אין פאבליק סקולס באט אנפארטשענעטלי דער'ס נאו הארט, קיינער גייט נישט צו מיט קיין הארץ, יעדער האט יעדן אין דר'ערד, זיי קומען צו מיר זיי זאגן רבי נחום עפענטס א תלמוד תורה אונז עמיר אייך העלפן זאג איך טו מיר נישט קיין טובות העלף מיר נישט איך קען מיין קאמיוניטי ס'א באנטש אף בעסטערדס דעטס אלל דעי אר, אז איך האב געזאגט אז מ'טאר נישט טאטשן א קינד האט מען זיך אויף מיר פארלייגט און זיי האבן געמיינט איך וויל מיך ברעכן פאר זיי, אה איך האב מיך. נישט געהאלטן ביים ברעכן, איך האב געוואוסט, דאס אלעס וואס דו זעסט יעצט האב איך נאך גערעכנט כפול שמונה, און איי וואס ווילינג טו גאו אינטו איט, פארוואס? איינער דארף זיי אויסלערנען די חברה, דעי דאונט אוין די פלעיס, אונען נישט וויליאמסבורג, זיי אונען גארנישט, און אפילו די פאליטישענס אונען זיי נישט. ערדליגערס. ווארפט ארויס קינדער. איך ארבעט יעצט מיט די גאווערמענט זייער קלאר אז מ'זאל זיי צונעמען אלע די לייסענס פון צו האבן סקולס.

וואס? ווייל זיי גנבענען געלט פון די גאווערמענט אז זיי האבן א קלין קאמיוניטי, זיי האבן אזא מין שמוציגע קאמיוניטי, אז א ארגערע פון דעם איז נישט דא. למעשה זיי טוען וואס זיי ווילן, אקעי אונז גייען מיר אויך טון וואס אונז ווילן, איך האב דאך נישט מיך רופן א מסור, דאס איז ביי מיר א כבוד, ס'איז גוט צו זיין א מסור פאר אידישע קינדער, אונז האמיר געמיינט אז דער עירוב וועט נישט ארבעטן שבת, שוין ס'וועט זיין אלעס פארראכטן. ס'דא מער פראבלעמס אנעם עירוב ווי מיטן עירוב ווי פארן עירוב. דעטס אלל. ווי ס'קומט דאך שביעות וויל איך אביסל צוגרייטן דעם עולם, צו דער מערכה, הייליגע מלחמה קעגן פעדאפיילס, זאלט וויסן דער עולם האט נישט קיין זיץ פלייש, פארט ארום איבער גאנץ אמעריקע, געדענקטס אפאר יאר צוריק איז געהארגעט געווארן אפאר מיידלעך ביי די גרעניץ פון אריזאנע און קאליפארניע, וואס זיי האבן דארט געהאט צו זוכן קען מען נישט אויספיגערן, ענד איטס נאבאדי'ס ביזנעס, וואס איך וויל ענק זאגן א נייע מגיפה. אמאל פלעגן פארן בחורים אויף קברי צדיקים און כלומרשט און מ'זענען געפארן זינדיגן און ס'איז אנדערע זאכן אזאלכע זאכן. יא, היינט איז שוין געווארן א נייע מגפה אז מיידלעך פארן שוין אויכעט. מיידלעך זאגן ליסן אונז זעמער אויכעט אין די ביזנעס, אונז האמיר אויכעט הארמאנס וואס זיי טאנצן ביי אונז. און ס'איז געווארן א נייע זאך אז מ'פארט אויף יוראפ אויף פוילן, מ'פארט קוקן די קראמעטאריומס און מ'פארט זען וויאזוי אידישע קהילות האבן געוואוינט און וויאזוי זיי וואוינען היינט. די סקולס פון מאל צו מאל נעמען זיי מיט אויכעט ס'הייסט צו מאכן געהעריג עמטליך און ס'איז א מורא'דיגער פראבלעם און א מורא'דיגער בזיון פאר כלל ישראל אז אידישע טעכטער דרייען זיך ארום איבעראל און ס'איז דא ווייבלעך וואס זיי פארן אוועק אפאר ווייבלעך אין ניו דזשערסי א האטעל און אנדערע האטעלן, וואס זיי טוען דארט אפ זאל דער אייבישטער שומר ומציל זיין ממש א הפקר וועלט. און קיינער זאגט גארנישט, אדער די רבנים ווייסן נישט, אדער זיי האבן מורא, איך האב נישט קיין מורא, מיין משכורת, מיין געהאלט וואס די קהילות געבן מיר, קענען זיי זיך אריינשטופן אין די מחילה, און ווייניגער פיפיקלעך אריינצושטופן פאר קינדער, זאגן דעם עולם אז דיין טאכטער פארט, ווייסטו נישט אין וועלכן האטעל זי וועט איינשטיין, דו ווייסט נישט וואסערע כשר זי וועט עסן, ס'איז דא וויסקי אין אלע צימערן, מ'טיילט איבעראל ברוינפן, און נאכדעם הייבט מען אן צו ווערן שיכור און יור נאט אין קאנטראל, און.

ווער ס'זאגט אז ס'איז נישט אמת דער קאלט נאך יעדעס מאל און שרייט אז איך בין א ליגענער. א בחור פארציילט מיר אז ס'דא א פרוי וואס זי נעמט מיט השגחה מיידלעך וואס זיי גייען דארטן ביי די וואדערפאל אין קענעדע אל די וואסער און זי נעמט אזאלכע טריפס עס הייסט נייעגרע פאלס און איר מאן איז די דרייווער ס'זיין באס קאמפעני בקיצור מ'געט אבאכט אויף די מיידלעך. דער בחור איז געפארן מיט נאך אפאר חברים דעמאלטס דווקא ווען זיי גייען ווייל וואס געשעהט איז א גרויסער עולם מיידלעך איינער גייט אביסל אין די זייט דא און דארט און אה העלאו הבעבעבעבעבעבע זאגט איין בחור פארן צווייטן זעהסט דא אזויפיל מיידלעך באלד וועסטו זעהן מיך זיין אונטער די ארעם מיט א מיידל זאגט ער סקען נישט זיין מען געבט אבאכט אויף זיי איינס צוויי שעה שפעטער איז ער געווען אונטער די ארעם מיט א מיידל זיי גייען דארטן ס'גייט שווער ארויף צו קריכן דארטן די גרויסע ברייטע סטעפס און אה. גארנישט, ער האט צו איר געזאגט איך קען דיר העלפן אז דו ווילסט און פארטיג. איי דער וואס זיין ווייב פירט די אלע גרופעס אז איך בין א ליגנער? זאג איך אים עס קען זיין איך בין א ליגנער אבער מען זאגט אויף אלע מעשות פון תלמידי בעל שם ס'מוז נישט זיין אז ס'געווען אמת אבער ס'וואלט געקענט זיין אמת. הער אויף מיט די אלע שטותים אז איך בין א ליגנער און אז מען נעמט מיידלעך איז עס א גרויס אחריות און אזוי איז געווארן א נייע זאך אז די סקולס פארן יעצט אויף יוראפ.

אבער לאז זיי נישט פארן אליין, און נישט פארן אפילו מיט קיין סקול, די סקול איז נישט פאראנטווארטליך, דער טיטשער אליינס דארף האבן רחמים. אז מען זאל זי נישט אטאקירן. מען אטאקירט דאך היינט שולן מיט אלעם, עטס ווייסט דאך וואס גייט פאר. נו, רבותי, לאמיר לעבן מיט שכל און נישט מאכן קיין משוגעת'ן. מיין פעטער האט געהאט א פאליסי, ער פלעגט זאגן פאר די אייניקלעך, וועהל דיר אויס אן אייניקל און האב חתונה מיט איר, ווייל ביי אונז אין משפחה איז געווען אזא זאך, שמעלקא טויביש, ער איז ר' שרגא פייוול טויביש האט גענומען דעם ברודער פאר אן איידעם, ווען זיי זענען מיר צוגעוואוינט צו דעם, סאו שלום האט גענומען ברוך השם זיין ברודער פאר אן איידעם, איך געדענק ער איז געווען אביסל א ווילד יונגל שלום, זיין מאמע האט אים מזכיר געווען אמאל פארן אלטן סקווערער רעבן האט ער געזאגט פון אים וועסטו נאך זען דאס מערסטע נחת, סאיז ווייל ער איז, ער האט גענומען דעם ברודער פאר אן איידעם אויך, עניוועי איז למעשה. דארף מען דאס טון ביי אלע משפחות, איך גיי זוכן אין די פרעמד, איך וועל דארט טרעפן אין ענג, אנטווערפן, און אין יוראפ, אין דער היים וואו דו ביסט, טעיק איט פראם אראונד יור קארנער, אין סקווער טוט מען אויך אזוי, סקווער איז משדך מיט די משפחה, מאנסי אויך אזוי, קוקט נישט צו ער איז א נארמאל יונגל צו נישט, צו ער איז א בן תורה צו נישט, משפחה פארט. דאס האט די פעטער געזאגט פאר אלע קינדערלעך, האט דאן געזאגט, זאלט עטס וויסן, וועלטס ענק אויס וועם עטס ווילטס, גייט זאגן פאר די עלטערן, און לאמיר מאכן שידוכים. זייער א פיינע זאך געטון מיט דעם. אוי, יעצט האב איך געוואלט נאך צוריק קומען, אזוי ווי ס'קומט שוין שבועות, די, כ'זע שוין ס'פארן ארום די גערענטעטע קארס, די זון באקט א מחיה, ס'א מחיה וואס ס'גייט פאר, איז האב איך געוואלט זאגן פארן עולם, דארף וואטשן די קינדער, דארף וואטשן זאלן נישט פארן ווי מ'טאר נישט, אויף יעדע זאך וואטשן פונקטליך וואס מ'טוט. אויב דו קענסט נאך, אסאך טאטעס זאגן איך קען שוין נישט, זאג איך דען דען יו מיסט די באוט, קענסט שוין נישט איז פארפאלן, אויב דו קענסט נאך טריי צו וואטשן די קינדער זאל נאך ארויסקומען פון זיי עפעס נארמאל, און זאלסט וויסן קלאר א טריפל העדער ס'איז דריי טעג יום טוב שבת און צוויי טעג שבועות. מוז מען זייער זייער אבאכט געבן, די חברה פארן אויף פונטא קאנא, זיי פארן אויף פלארידע מיט א קאר, איז פלארידע פונקט א וועג פון צוויי טאג אהין צוויי טאג. צוריק, פארט אויף מאנרא, מען רעדט איין דעם טאטן, מען האט זיך געשטופט ביי רבי אהרן'ס קרעפלעך דרשה, און דאס זעלבע זאגט מען פאר דעם פאר דעם שווער, א איידעם, א חתן, מ'איז געפארן צום רעבין צום רב, רבותי, דער עולם פאפט ענק, לאזט ענק נישט, ווייל מען לאזט זיך פאפן איז זייער נישט גוט, און שוין, און איך וויל זאגן אזוי ווי עס קומט זומער, איך פלעג אלץ זאגן אין סאטמאר ישיבה, פלעג איך אייביג זאגן די בחורים זאלן זיך מאכן דרייווער לייסענס. איינמאל רופט מיך דער סי אס או, דער רבי האט געזאגט ווער ס'האט דרייווער לייסענס ווארפט מען ארויס, זאג איך אים איי דאנט קעיר וואט די רבי האט געזאגט, ווען א בחור האט איבערפארן א מענטש אן א לייסענס וועט די רבי נישט דארט זיין אים צו בעקן, איז ער שטיל געשוויגן, ס'א פאקט אז מ'דרייווט, פאקט אז מיידלעך דרייוון, ס'א פאקט, צוויי צו פאר דריי יאר צוריק, פיר מיידלעך, שיעור געהארגעט געווארן, צוויי געהארגעט געווארן, צוויי שיעור געהארגעט געווארן, נאט גאנע סטאפ די ווארלד, די חכמה אין חינוך איז חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה, חכמה איז נישט אז דו זאלסט זאגן איך וויל אזוי און אזוי וועט זיין. די נארמאלע קיין גוטס נאכנישט ארויסגעקומען איז במילא טו וויאזוי דיר איז גוט, דו האסט נישט קיין לייסענס דרייוו נישט און אז דו ווילסט דווקא דרייוון מאך די לייסענס און פייף זיך אויס אויף יעדן איינעם, צו דרייוון איליגעל איז די ווארסט טינג דעט קען העפען. יעצט וויל איך רעדן אביסל צו די זאך, איך בין אוועקגעגליטשט, יעצט וויל מיר זיך צוריק נעמען.

פונקטליך דאס שוועבט אויפן קבר און דאס גייט מודיע זיין ווען מען קומט מתפלל זיין. יעצט רוב מענטשן האבן נישט מער ווי א נפש, האבן נישט קיין רוח און קיין נשמה, און נאכדעם קומט א נשמה, איז דא נפש רוח נשמה, נאכדעם איז דא חי יחידה, חי דאס איז די קאנעקשאן צווישן די יחידה שבנפש און מיט די וועלט, און יחידה דאס איז אזא מין הויעכע בחינה וואס דאס קומט אינגאנצן נישט אראפ אויף די וועלט קיינמאל, ביים לעבן און נישט נאכן לעבן, דאס איז די יחידה שבנפש. נפש, דאס איז אזוי שטארק אז ווען א מענטש טוט אפ אלע עבירות שבתורה, די יחידה שבנפש ווערט נישט נפגם און דורך דעם קען ער זיך טרעפן א ישועה ער זאל זיך קענען ארויסדרייען, אזוי ווערט געברענגט, ברענגט די תניא זאגט ווען א מענטש טוט אפ אלע חיובי כריתות מיט מיתות בית דין זאל ער בעטן דעם אייבערשטן ער זאל מעורר זיין פונעם עולם וואס דאס הייסט רחמים רבים דאס איז פון די יחידה שבנפש און דער אייבערשטער העט עס דורך דעם אפוואשן. אלע זינד אז ס'וועט נישט בלייבן קיין זכר. דאס איז זייער א וויכטיגע זאך וואס א מענטש דארף וויסן, אז ווען דו לערנסט גמרא, ווען דו זאגסט נאך א ווארט פון א תנא, איז שפתותיו דובבות בקבר, און אזוי ווערט געברענגט אין די ספרים אז ער קומט און ער בענטשט דיך. ווען דו זאגסט נאך פון דזשארדזש וואשינגטאן אדער פון עיברעהם לינקאן א סעינג, איז גארנישט, ס'איז א גוי וואס ער האט געפייגערט. תורה דאס לעבט, דאס לעבט און. דאס לעבט אויף, דאס איז א מורא'דיגע זאך די תורה הקדושה, ס'איז א מורא'דיגע זאך, וויאזוי קען מען צוקומען אז מען זאל מעורר זיין רחמים פון די יחידה שבנפש אז דער אייבערשטער זאל רייניגן די מענטש, דאס קומט נאר דורך די תורה, יעצט אז אונז גיימער צו צו קבלת התורה, ס'איז דא אסאך קינדער וואס מען האט זיי מאלעסטעט, מען האט זיי נעבעך אין דרערד געלייגט, מען האט זיי געטון שלעכטס, מיט אלעם, דאס מיינט נישט אז ער מוז בלייבן ביי דעם. אז דו'סט מעורר זיין רחמים רבים יעצט אין אזא הייליגן יום טוב, וואס דאס האט צוטון מיט קבלת התורה, וועסטו דיך קענען ארויסדרייען, כאטשיג דו מיינסט אז דו'סט נישט קענען, זיכער דו'סט דיך זייער שטארק קענען ארויסדרייען, אי זאל יעדער איינער טון וואס זאל טון, אבער זאל זיך צושטעלן צו קבלת התורה בשמחה. וועסטו זען ווי אלע צרות און אלע דינים וועלן אוועק גיין. דאס איז וואס אונז ערווארט מיר פון אזא הייליגן יום טוב. איך בעט אויך, עס זענען דא בחורים וואס זענען שוין אין פונטא קאנא, איך באקום שוין טעלעפאונס, לאז דיר זאגן איין זאך, זייער וואטשן זיי נישט מחלל שבת און זיי נישט מחלל יום טוב, שטעל דיך צו צו א אידישע זאך, סעודות וכדומה, און דער אייבערשטער זאל יעדן העלפן אז ער זאל זיך קענען אויסוועלן גוטס און זאל מען קענען זוכה זיין מקבל צו זיין.

יעצט מען זאל פארשטיין אביסל דעם ענין פון יחידה שבנפש דארף מען פארשטיין אזוי, אייבערשטער קען נישט פארלירן קיין נשמה, א נשמה איז א חלק אלוקי ממעל, שטעל דיר פאר ווען א קעניג קומט פעלט אים אינעם קרוין איין שטיינדל, וואלט דאך עס געווען א געלעכטער, סוף כל סוף האט יעדער א תיקון, דער אר"י הקדוש ברענגט אז דער יוזל גייט אויך האבן א תיקון, ער זאגט הונדרעט יובל. וואס איך ווייס נישט פונקטליך וואס דאס מיינט, פון ווען מ'רעכנט דאס און משיח קומען צו ס'וועט נאך ווייטער זיין די זעלבע יובל'ס פופציג יאר, אזוי זאגט ער אבער ער מוז האבן א תיקון ווייל דער אייבערשטער לא ידח ממנו נדח חלק אלקי ממעל איז דאס איז דער יחידה שבנפש. דער חתם סופר איז מסביר, שטייט ווען איינער לערנט תורה לשמה כל העולם כולו כדאי לו זאגט ער וואס הייסט דאס? ווייס מיר יעדע זאך האט א זמן, פסח מאכט מען א קרבן פסח, שבועות מאכט מען די קרבנות פון שבועות, אבער למשל אינמיטן יאר אז איינער וויל מאכן א קרבן, יא ער קען ברענגען א שלמים אבער ער קען נישט ברענגען א דבר שבחובה, אבער שטייט כל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה, איי וויאזוי קען ער דאס טון, ס'איז דאך נישטא קיין בית המקדש. תירוץ איז אז די תורה איז אזוי גרויס און אזוי הייליג, ס'טוט מקשר זיין אלע עולמות, און ס'קומט אריין ס'דא אזא זאך, דאס הייסט מקום און זמן, ס'איז מקשר מקום און זמן אינאיינעם עט עני טיים, און ממילא פארשטייט זיך אליינס אז דורך די תורה קען מען צוזאמשטעלן דעם גאנצן פאזל פון אנפאנג ביז צום סוף. איז יעצט אז ס'קומט אזא מין הייליגער יום טוב ווי שביעות, וואס דאס איז קבלת התורה, און אז מ'איז מקבל אויף זיך די תורה, קומט מען צו צו אזא הויכע מדריגה אז ס'איז העכער פון מקום און פון זמן, אין בית המקדש האט מען נישט געטארט אריינגיין, נאר ווער ס'איז געווען טהור. קענסט היינט מקריב זיין א קרבן עולה מיט א קרבן חטאת מיט א קרבן שלמים, דאס ביים דאווענען, די אלע זאכן פארן דאווענען, די קרבנות, האסטו דאך אלעס. און דאס איז דער ענין פון קבלת התורה. איך אייביג פאר די בחורים, האט זיך אוועקגעגליטשט, אויכעט פאר די מיידל, יו דיד וואט יו שודנט האוו העד טו, העי, ליסן, איטס דער, דעט דאזנט מין איטס, ס'מוז, ס'זאל דיך חלילה אראפברענגען פאר די רעסט אוו יור לייף. מילא מוזטו טרייען דיך צוריקצושטעלן, און אז דו'סט דיך טרייען וועט דיר דער אייבערשטער העלפן אז דו'סט דיך קענען צוריקשטעלן. אלס פאר די בחורים, קבלת התורה, ס'איז מקבל זיין די גאנצע תורה ס'וועט נערגעץ נישט אנקומען. מאך אויף דיר א גדר, ס'איז דא זייער אסאך וואס זיי פאלגן מיך, זיי האבן מיר געזאגט, געמאכט א גדר, זיי טוען אן תפילין יעדן אינדערפרי דריי מינוט, זיי זאגן שמע ישראל ואהבת ביז ובשעריך,

דורך קבלת התורה קען מען אפשטעלן די אלע מיני עבירות מיט יסורים. יעצט ר' שמעון בן יוחאי זאגט אז מען זאגט קריאת שמע של שחרית און קריאת שמע של ערבית איז מען יוצא והגית בו יומם ולילה, נאר ער זאגט מען זאל עס נישט זאגן פאר אן עם הארץ. קינדערלעך טייערע, פאר ענק מעג איך עס זאגן? טרייטס די צוויי זאכן אנצוהייבן קריאת שמע של שחרית און קריאת שמע של ערבית און ביי שחרית זאל. צאלט אים די צאל. עט עטס ווערן זייער איידל און הייליג, אז עטס עט ענק אליינס חידוש'ן וואס איז געשען מיט ענק. אונז פארשטיי מיר ענקער פעין, איך וויל ענק דערציילן ס'דא א בחור וואס ער איז געגאנגען וויזיטן איינעם אין שפיטאל, ער מען האט איינגעפירט ער האט זיך צושניטן זיין ריסט, זיך געוואלט הרג'ן, פרעגט ער אים אין שפיטאל, זאג מיר איטס הערט יו? זאגט פעין, פון מאלעסטעישן וואס מען האט מיט מיר געטוהן הערטס מיר סאו מאטש מאר, דעט איי וואנטעד טו קאנצענטרעיט אן דיס פעין טו געט אוט אוו דעט פעין, בויס, וויר נאט. דאם, וויר נאט סטופיד, ווי נאו וואטס באדערינג יו, פליז, איט העז טו טעיק ען ענד, יו העוו טו סטארט פוטינג יור לייף טוגעדער, ס'עט אי"ה מצליח זיין, זכות פונעם הייליגן שביעות און קבלת התורה. כ'האב געוואלט סתם מאכן א קורצע מעשה נאך זאגן אז הרב ר' מיילעך בידערמאן פארציילט אז ס'איז געווען צוויי ברידער א צווילינג זענען געגאנגען אין חדר איינער האט נישט מצליח געווען און איינער איז געווען דער בעסטער אין חדר דעם טאטן האט עס זייער געארט האט מען אים געזאגט ער זאל אנהייבן צו זאגן בכוונה ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו וצאצאי כל עמך בית ישראל מתפלל זיין מיט א טרער פאר די קינדער, בקיצור ער האט אנגעהויבן מתפלל צו זיין פאר די קינדער מיט א טרער פאר דעם אנדערן קינד, איינמאל דער מלמד רופט אים אן, ער האט שוין געמיינט מען רופט אים אן ארויסצואווארפן פון ישיבה, זאגט ער איך ווייס נישט וואס איז געשעהן מיט דיין זון ער איז געווארן א נייער מענטש, אינגאנצן אן אנדערע מענטש ס'איז נישט דער זעלבע קינד וואס איז געווען ביז יעצט וואס איז געשעהן? זאגט ער איך על זאגן דיר עפעס, אן ערליכער איד האט מיר געזאגט איך זאל זאגן בכוונה ונהיה אנחנו וצאצאינו איך זאל בעטן, ביז יעצט ווען איך פלעג גיין פון דערהיים ביז צו די שיל אויפן וועג איז געווען אזוי ווי תפילת הדרך האב איך אפגעזאגט דעם גאנצן ברכה פון ברכת התורה, יעצט האב איך עס אנגעהויבן צו זאגן אויף איין פלאץ און אין א סידור און אין א בית מדרש, זאגט ער מען האט אין צוויי וואכן שוין געזען א חילוק, רבותי איז דא די תפילה פון של"ה הקדוש זייטס מתפלל און דער אייבערשטער זאל יעדן איינעם העלפן. מען זאל אויפגעלאכטן ווערן. א גוטן און א פרייליכן שבת, און א גוטן און א פרייליכן יום טוב שבועות, און מען זאל זוכה זיין מקבל צו זיין די תורה, אזוי ווי דער אייבערשטער וואלט האבן הנאה פון אונז, און יעדער זאל אויף זיך מקבל זיין אלעס וואס מען קען נאר.